ברכה איז נישט געווען אזוי פראקטיש קלוג ווי רייזי, איר עלטערע שוועסטער, אבער פעאיגקייטן האט זי ארויסגעוויזן גרעסערע פון איר. זי האט אויך באקומען א העכערע בילדונג פון רייזין. די צייט גייט פאראויס און דאס לעבן ווערט אויפגעקלערטער און פרייער. זי איז געווען באהאוונט אין תנך, און להבדל אין דער רוסישער ליטעראטור האט אפילו דייטש געלערנט, און שמעקעוודיג פארבארגענערהייט געשריבן לידער אויף יידיש. דערפון די שעמעוודיגקייט און דאס אויסבאהאלטן זיך דערמיט. א בארימטער דריילינג חברטארינס איז געווען אין שטעטל. זי, ברכה יענקעף מאירס, א מיטל-וואוקסיגע, נישט קיין שטאלטנע, מיט א טונקל-הויטיג פנים, נישט קיין שיינס, מיט הארבע שטריכן, נאר מיט צוויי גרויסע שווארצע אויגן וואס זייער גלי און גלאנץ גיסן זיך אריבער זייערע ברעגן און מאכן שימערן דאכט זיך אירע שווארצע האר. ריקעלע, דעם רעבעצנס, דעם רעבנס יונגסטע טאכטער, אן איידעלע און שטאלטנע, ווי א וואסער פלאנץ, מיט אן איידל געשטריכט בלאסן פענעמל, פון וועלכן עס קוועלן ארויס גרויע קינדערשע אויגן, מיט האר פון וועלשענע ניס קאליר. און סלאווע פרוים'ס פרוים דעם גבאי'ס עלטערע טאכטער, א הויכע און שלאנקע, מיט בלוי בלויע אויגן און שימערנדיקן בלאנדע האר, א געשטאלט און אן אנבליק וואס בעט זיך מען זאל עס פאראייביקן אויף א בילד אין קאלירן. די דאָזיקע דרײַ מײדלעך האָבן זיך געלעבט יעדער באַזונדער און אַלע דרײַ בשותּפֿותדיק. זײער אײגן נשמה-לעבן, װי מחוץ די גרענעצן פֿון זײערע הײמען און זײער סבֿיבֿה. האָבן מיטגעלעבט דאָס לעבן פֿון די העלדן פֿון די ביכער, װאָס זײ האָבן געלײענט באַזונדער און בחבֿרותא. ס'האָט זײ פֿאַרבונדן אַ ראָמאַנטישע חבֿרשאַפֿט און זײ האָבן געבילדעט אַן אײגן װעלטל, אַן אָפּגעזונדערס, אויסטערליש זענען זיי געווען פארן שטעטל, און אויסטערלישע מעשות פלעגן וועגן זיי דערציילט ווערן. צווישן אנדערע, איינמאל אין א לבנה-נאכט האט מען זיי געזען טאנצן אנגעטאנענע אינגאנצן אין ווייסן, האלטן זיי זיך פאר די הענט ארום דער קרעניצע אונטערן שטעטל. פארשטעלט פון א גאפריס-סעדל, איז זיי נישט איינגעפאלן אז עמעץ קוקט זיי נאך טאקע פון סעדל ארויס. געטאַנצט, געטאַנצט און שטיין געבליבן. דערנאָך האָבן זיי זיך ווי אויף די קני אַראָפּגעזעצט, אַראָפּגעבויגן די קעפּ מיט די צעלאָזענע האָר, אָפּגעשווענקט זיך די הענט ביז די עלנבויגנס אינעם וואַסער פון דער קרעניצע און אויסגעוואַשן מיט איר די אויגן. אויפגעשטעלט צו זיך און אויסגעגלייכט, האָבן זיי ווי פאַרקישעפטע פאַרהויבן די הענט און די קעפּ מיט פאַרגלאָזטע אויגן קעגן דער לבנה און געשוואוירן זיך אין קעגנזייטיקער אייביקער חברשאַפט און געטריישאַפט.

די יונגע און פארבענקטע וועמען זיי האבן ליב, כאטש פאר יענע צייטן האבן זיך אין שטעטל יונגלעך מיט מיידלעך נישט באגעגנט. מער ווי כאפן א בליק איינער אויפן אנדערן האט זיך ניט געשיקט, און ס'האט זיך ארויסעוויזן צו זייער גרויסער איבערראשונג, זיי אלע דריי האבן ליב איין יונגל. אבער זייער חבר'שאפט טאר נישט, חלילה, צוליב דעם געשטערט ווערן. זיי ריזיקירן מיט זייער קלארן זינען. זענען זיי פרייוויליג געקומען צום באשלוס. זיי וועלן אים אלע דריי ליב האבן ווייטער פלאטאניש, נאר דער באשערטער וועט זיין ברכה'ס. ער איז סייווי צו ווייניג אויסדערוועלטער צו זיין דעם רבינ'ס איידעם, און צופיל אויסדערוועלטער צו זיין פרוים דעם גבאי'ס איידעם. ער איז טאקע ווי אנגעמאסן פאר ברכה'ן און איר טאטן דעם גבאי ראשון. חוץ דעם איז ברכה אן עקשן, ער איז אויך אירס א שוועסטער קינד. דער אויסדערוועלטער איז געווען פינטשע משה יוסל דעם מלמד'ס, ברכה'ס מומע שבע'ס בן זקונים. ווען משה יוסל איז געווען אין שטעטל א שם דבר מיט זיין תמיד גליענדיגער פרומקייט, אזוי האט זיין פינטשע געשעמט און נישט נאר אין שטעטל פאר אן עילוי, עס וואקסט א גדול בישראל, און חוץ דעם איז ער נאך געווען פינטשע קלוג, שווארץ חנ'עוודיג און שטאלטנע. נישט אומזיסט האט ער ביי די שטעטלישע צניעות'דיגע מיידלעך אויפגעריסן די אויגן און די הערצער, און חשוב'ע בעלי בתים האבן באצייטנס מקנא געווען יענעם וואס פינטשע משה יאסל'ס וועט פאלן אין זיין חלק פאר אן איידעם. יעקב מאיר האָט שוין לאַנג געהאַט אָפּגעמאַכט בײַ זיך אין האַרצן, פּינטשע משה יאָסלס וועט זײַן זײַן צווייטער איידעם. ער וועט חוץ זײַן אייגענעם שטאָלץ געבן אַ גרויסן נדן, אַ גבירישן אויסשטייער, אויסקליידן דעם חתן ווי דער רבינס אַ זון און זיך מתחייב זײַן געבן די קינדער קעסט אומבאַגרענעצט אין צײַט. און ווען ס'וועט זיך מאַכן ערגעץ אין אַ שטאָט ווי דער רוב תושבים זענען טריסקער אנשי שלומינו,

האָט יעקבֿ מאיר מיט רמזים און האַלבע װערטער צוגערעדט צו משה יאָסלען, בעת יענער האָט געבעטן בײַ אים אַ גמילת-חסד אױף שבת. יאָר נאָך יאָר האָט ער אים באַזאָרגט פֿאַר גראָשנס אַ פֿײַנעם אתרוג מיט אַ לולבֿ אױף סוכּות, און כאָטש נישט אָפּגערעדט אױף קלאָר, איז דער ענין געװען לױטער און זיכער בײַ בײדע צדדים. אױך דער חתן פּינטשע און די כּלה ברכה האָבן זיך דאָס פֿון אַ װערטל און אַ שפּאַס אין שטוב אָנגעשטױסן, און זײ האָבן געװאַרט אױף יענעם טאָג, פונקט ווי אין זייערע היימען טרעפט זיך א מכשול. די קינדער, די פופצן יאריגע חתן כלה, באגעגענען זיך צופעליג ביי דער מומע יהודית'ל. די מומע יהודית'ל איז פארשטייט זיך א פרומע, און ווי קען זי נישט זיין אזעלכע אז איר מאן סרוליק איז א גבאי ביים רבי'ן? ווי א געקומענע אבער פון סקווירער הויף איז זי שוין וועלטליך, טראגט א שיין פארקעמטן פארוק אלע טאג, מען שמועסט אפילו אז זי פודערט זיך,

דא קיין יונגל מיט א מיידל, נאר שוועסטער קינדער, וועט חלילה קיינער ניט זאגן אז ס'איז אן עוולה, בפרט אז די מומע יהודית איז דא דערביי. די קינדער פאלגן איר, אבער זייערע אייגענע הערצער דערוועגן זיך נישט פון דעסטוועגן אנצובינדן א שמועס. זיי באגעגענען זיך בלויז מיט אומדרייסטע שעמעוודיגע בליקן, און יעדער היט זיך אין געהיים זיין צאפלדיגע געפיל און שווינדלדיגע מחשבה. וואס זשע פאר א כלה ווילסטו פינטשע זאל מען דיר געבן? מען שמועסט ביי לייטן אז טאטע מאמע האבן פאר דיר א ציגיינערקע אויסגעקליבן. פינטשע קוקט אויף זיין כלה וואס זעט אויס אין זיינע אויגן א יפהפייה און וויל זיך פאר איר באווייזן מיט זיין חכמה און דרייסטקייט, ער רויטלט זיך און טוט איבער געיילט א זאג. א ציגיינערקע גאר? קיין שחורה אני ונאווה דארף איך נישט. פע. די כלה ווייסט בעסער פון די מומע יהודית'ל די טייטש פון דעם פסוק אין שיר השירים. איך בין שווארץ, דאס איז מיין חסרון, אבער שיין מיט מיינע מעשים טובים, דאס קויפט אויס מיין חסרון. און זי נעמט פינטשע'ס ווערטל אויף איר אייגענעם אדרעס. זי געפעלט אים נישט, זי איז א שווארצע, א מיעסע,

אויב נישט איצט ווען דען? מתקן זיין דעם עוות, דעם פעלער. נאר ווי אזוי טייטשט מען עס איר אויס אז דערביי שטייט די מומע יהודית'ל מיט א צעשטראלט פנים פון א שלעכטן מלאך וואס האט אפגעטון א גוט שטיקל ארבעט? די כלה טוט א מורמל, א גוטן טאג, און לאזט זיך צו דער טיר. איילט זיך דער חתן ווי דורך א שריפה צו פארריכטן די מערכה, און טוט א זיי דורך די ציין, ווי גערעדט צו זיך אליין, זי זאל פארשטיין און די מומע נישט. שובי שובי השולמית. נאר שולמית נעמט דאס אן פאר א ווייטערן אפ'חוזק'ן פון איר, און טוט א לויף ארויס מיט א פארקלאפטע טיר אונטער זיך. עפעס גאר ווי א משוגענע איז די מומע יהודית'ל ווי ברוגז פאר אזא נישט שיין אויפפירן זיך ביי איר אין שטוב און פארענדיגט מיט א טריפה'נעם שפאס. ס'איז א פנים אזוי קלוג ברכה ווי שיין. און באַלד שױן ערנסט, יעקבֿ מאירס מיזינקע האָט צו איר שטאָלצן טאַטנס טראָץ, אָ, זײַן אײדעם װעט מען גאָר ניט זײַן װאָס מקנא צו זײַן. פֿון דעם טאָג אָן האָט ברכה יעקבֿ מאירס געהאָדעװעט בײַ זיך אין האַרץ און אין רעיון סײַ איר ליבע-געפֿיל צו פּינטשעלען, סײַ איר עקשנותדיק געפֿיל צו איר באַלײדיקער, זי װעט זײַן און נישט זײַן. זי איז פאר אים נישט מער ווי א שחורה. פע! פאר די חבר'טעס אבער האט זי עס אויסבאהאלטן ווי א יתרנ'דיגע וואונד. אין יענער צייט האבן די חבר'טעס געליינט איינמאל און נאכאמאל דאס נייע ביכל וואס יעקב מאיר האט מיטגעבראכט פון דער נסיעה מיט'ן רעבן איבער שטעט און שטעטלעך, אהבת ציון, פון אברהם מאפו, אין העברעאיש און אין אידיש.

איר שריפֿט איז געווען אַ צירלעכע, אַ דין-דינע, ווי דער פּען-שפּיץ וואָלט קוים באַרירט דאָס ווײַסע לײַב פֿון פּאַפּיר. די אותיות, פֿאַרקיילעכדיקע, זיך אַרײַנציִענדיקע קאָנוווּלסיוו אין זיך אַרײַן, אין אייגענעם צענטער, ווי יעדעס אות באַזונדער וואָלט וועלן זיך אויסבאַהאַלטן אין זיך אַליין. אַ שריפֿט פֿון אַ נזיר, וואָס בעתן שרײַבן רעדט ער צו זיך אַליין. עס זענען אַריבער עטלעכע יאָר. ביז איינמאל הייבט זיך עס אן טומלען ביי יעקב מאיר'ן אין שטוב, מען גרייט זיך אויף א זעאונג צווישן חתן כלה. צווישן די מחותנים איז שוין אלץ אפגערעדט, ס'הייסט יעקב מאיר האט שוין אלץ ארויסגעלייגט אויפן טיש, און משה יוסל האט מיט פארמאכטע אויגן אויף אלץ צוגעשאקלט מיטן קאפ, ווי ער וואלט פארטאן געווען אין א שטומער תפילה, מ'דארף פראווען די תנאים.

ווייסט דאך עס אליין. און אז זיי קוקן זיך פריער נישט אן. ער געפעלט מיר שוין נישט טאטע. וואס? איך וויל אים נישט. דו ווילסט נישט? וואס הייסט עס? צינד זיך אן יעקב מאיר'ס פנים, זיין האריקייט זעט אויס ווי זשאר, און זיין דיקליכע נאז רייכערט, אט אט וועלן פון אים ארויסזעצן פלאמען. האסט דאך נארוואס אליין געזאגט טאטע אז מען דארף פריער פרעגן דאס מיידל, איז וויל איך טאקע נישט. אבער וואס הייסט, דערפילט זיך יעקב מאיר ווי געשלאגן אום חנוכה פון פיר טייז און רעדט שוין אפגעקילטער. מיט פנחס'לען קלינגט דאך א וועלט. הםמ. און דו אזא יפהפיה ביזט עס? איך ווייס עס, איך בין א שחורה, און מיט אים קלינגט א וועלט. און פון דעסטוועגן וויל איך נישט, און שוין. וואס הייסט דו ווילסט נישט? פרואווט יעקב מאיר שוין מיט א געמאכטער בייזקייט, און וואו בין איך, יעקב מאיר, דער טאטע דיינער? דו ביסט אין מיר, איך בין יעקב מאיר'ס טאכטער. ביי יעקב מאיר'ן לאזן זיך אראפ די הענט, ביי איר עקשנות מוז ער פארשפילן. דאס איז ערשטנס, צווייטנס איז ער שטאלץ אויף איר א טאטנס א טאכטער. און דער דאָרן פֿון זײַן צאָרנדיקן בליק װערט פֿאַרברענט אין דעם זשאַר פֿון אירע שװאַרץ-ברענענדיקע אױגן. דאָך מיט בײזן אָנשטעל. נישט איז נישט. און ער װענדט זיך באַפֿעלעריש צום װײַב. פּינה, אַלע צוגרײטונגען צו די תּנאָים אָפּשטעלן. איך דאַרף זיך נאָך באַדענקען. און װידער צו דער כּלה. און דו, באַדענק זיך אױך. איך ווארט אויף א שכל'דיגע תשובה פון א בר דעת. אבער ער האט זיך אויף אזוי נישט דערווארט, דער שטאלצער יעקב מאיר. פאר פנחס'לס ארעמע טאטע מאמע איז דאס געווען א פאטש אין פנים און א ווייטאג אין הארצן. ווי א קאץ מיט א מויז שפילט זיך דער גביר מיטן ארעמאן, זאל דער אייבערשטער באצאלן פארן קינד'ס בזיון. ס'איז זיי גאר נישט איינגעפאלן, פנחס'לס עלטערן, אז זייער עילוי האט זיך מיט דער צייט אריינגעעגבערט אין קאפ זיינס אן אייגענעם זאג, קיין שחורה אני ונאוה וויל איך נישט, פע! און ער איז דווקא אויפן זיבענטן הימל וואס ער איז פון דער פע פטור געווארן. פנחס'ל האט איבער די בלעטער פון דער גמרא וואס ער לערנט שוין לאנג, געווארפן אן אויג אויף ברכה'ס שיינער חבר'טארן, אויף סלאווע פרוים'ס.

קאָנסט זיך שױן אױף מיר, פּינחסל, פֿאַרלאָזן. זע נאָר, דו זאָלסט האָבן אַ לײַטישן היתּר-הוראה! די מומע יהודעסל האָט זיך מיט די רביצינס טעכטער אַרײַנגעלעגט אינעם נײַעם שידוך אױף צו פּיקעניש יעקבֿ-מאירן. ס'האָט לאַנג נישט געדױערט, און פֿרױם, סלאָװעס טאַטע איז אַלײן געקומען צו משה-יאָסלען אין שטוב. אַזאַ נגיד, װי יעקבֿ-מאיר, איז ער נישט, אָבער מער װי צװײ טעכטער האָט ער דאָך אױך נישט, וועט ער אלץ אוועקגעבן איר סלאווען, אין אזא כלי שלימה ווי פנחס'ל איז, איז כדאי אריינצולייגן אלץ. די מחותנים האבן זיך זייער גיך דערעדט, דער חתן האט פארשעמט צוגעשאקלט מיטן קאפ. די כלה בלויז האט צו דער גרויסער פארוואונדערונג פון די עלטערן, געפרואווט נישט מסכים זיין. עפעס האט זי געמורמלט אז ניט זי וויל נישט, נאר זי קען ניט, און אן א פארוואס און אן א פארווען, נאר ווער האט זי געהארכט? איך וועל אָפּשמייסן, האָט דער טאַטע געזאָגט מיט אַ קאַלטער לעבער, אַז דער איידעלער סלאָווען איז פֿאַרבײַגעלאָפֿן אַ דראָזש אונטער דער הוט. אין גיכן האָט מען יעקבֿ-מאירס הויזגעזינד פֿאַרבעטן אויף פּינחסלס תּנאָים מיט סלאָווע פֿרוימס. אַלע זײַנען געגאַנגען און זיך געפֿרייט, צי פֿון גאַנצן האַרצן, צי בלױז לפּנים, קײן פֿענצטערל אין אַ מענטשנס האַרץ איז נישטאָ. אַן אױסנאַם איז געװען ברכה. זי לײַדט אױף אַ שטאַרקן קאָפּװײטאָג, האָט מען זי פֿאַרענטפֿערט. מאָרגן אם ירצה השם, װי ס'װעט איר לײַכטער װערן, װעט זי קומען אָנװינטשעװען דער כּלה און זיך מיט איר צעקושן. זי איז אויף מאָרגן אויך נישט געקומען, און סלאָװע איז געגאַנגען צו איר. זײער פֿרײַנדשאַפֿט האָט זיך נישט איבערגעריסן. זײ האָבן בלויז װעגן איין זאַך נישט גערעדט, װעגן פּינחסלען. פֿרױם גאַבי איז אַפֿילו איצט נישט אין גאַנצן זיכער געװען מיט זײַן נצחון. און װאָס טוט ער דער שטייגער אין זײַן, אַז יעקבֿ-מאירן פֿאַרגלוסט זיך אַ דריי צו טאָן דעם דיזשל אויף צוריק? װעדליק יהודעסל גיט אָנצוהערן, און ער אײַלט שטאַרק צו מיט דער חתונה. אויף סלאווע'ס חתונה האבן זיך אלע, אייגענע און פרעמדע, געוואונדערט פארוואס ברכה יעקב מאיר'ס איז נישטא. און מער פון אלע די מומע יהודעס'ל מיט א זיפצעלע און מיט א קרעכצעלע און מיט א נקמה שמייכל אין זיך אריין. ס'טייטש און ס'טייטש! דעם חתן'ס א שוועסטער קינד און דער כלה'ס הארציגסטע חבר'טארן. נאר די כלה אליין האט איר מיט א באצער'ט פנים פון אונטערן וואואל דערקלערט אז ברכה איז שוין עטליכע טעג קראנק, ליגט צו בעט, און וואס קען מען טון? א שאד, א שאד. אלץ איז געגאנגען כשורה, נאר פאר דער חופה איז די כלה נעלם געווארן. צווישן דעם חתונה עולם איז דורכגעלאפן א געשעפטש, ווי א גערויש אין וואלד פאר א שטורעם, און אויף די מחותנים פון ביידע צדדים איז אנגעפאלן א שרעק, וואס באטייט עס? און וואו הייבט מען זיך אן צו זוכן? און די כלה אין ווייסע חופה קלייד ווי א פרינצעסן איז דעמאלט געשטאנען איבער ברכות צו קאפנס און זיך געבעטן ביי איר, ברכה'ניו, הארציקע מיינע, איך פארשטיי דיין פיין, גלייב מיר, איך בין א כלה געווארן געגן מיין ווילן, איך האב דיך ליבער פון אים, ער איז דאך דיין באשערטער, ס'נאך ניט שפעט, זאג איין ווארט און איך רייס אראפ דעם וועלאן פון קאפ און צעטרעט אים מיט די פיס, זאל דער טאטע אפילו פאטשן מיר אין פנים, ברכה'ניו. און זי האט געמאכט א באוועגונג אויסצופירן עס. ניין! האט ברכה א געשריי געטון, אויסדרייענדיג צו איר דאס פנים פון דער וואנט, און אירע אויגן האבן ווילד געשרפעט. איך האס אים! ער איז דיין באשערטער! גיי צו דער חופה, סלאוועניו! איך באפעל דיר! און זאל דיר זיין מיט מזל! מײַן מזל איז פֿינצטער. די כּלה איז צוגעפֿאַלן צו איר פּנים, און זײ האָבן זיך געקושט דורך געװײן און טרערן. דו שיקסט מיר ברכהניו צו דער עקידה! האָט זיך אַרױסגעריסן אַ געשרײ פֿון דער כּלהס האַרץ, און זי איז אַרױסגעלאָפֿן. אין אַ פֿערטל שעה אַרום האָט ברכה דערהערט די מוזיק, װאָס פֿירט צו דער חופּה, און זי האָט פֿאַרגראָבן איר הײסן קאָפּ אין דעם קישן מיט אַ שלוכצן.

שדכנים האָבן אָנגעהויבן אַלץ אָפֿטער צו קומען צו יעקבֿ מאירן אין שטוב אויף אַ גלעזל טײ מיט אײַנגעמאַכטס אָדער אַ גלעזעלע בראַנפֿן מיט אַן אײער-קיכל. ברכה האָט געשוויגן. אַז מען האָט זי ענדלעך צוגעגרייט אָנצוקוקן זיך מיט אַ חתן, האָט זי זיך נישט געגענגעשטעלט, יאָ, יאָ, נישט, נישט. דער חתן, אַ סידילקאָווער, אַ שטאָט, וואָס איז באַקאַנט מיט איר סידילקאָווער שס, איז נישט געווען אַזאַ בר-אוריין ווי פּינחסל, און שיין אוודאי נישט אזוי שיין און בא'חן'ט ווי ער, דערפאר אבער א באראווען, גאר פון גרויסן יחוס, א שפראץ פון דער טשערנאבילער דינאסטיע, א קרוב פון טריסקער הויף. דער דאזיגער שידוך האט געדארפט פארשטארקן אין הויף יעקב מאיר'ס פאזיציע קעגן יהודיסל'ס אונטערגראבונגען. דעם חתן איז נישט באזונדערס געפעלן געווארן די כלה, ער האט זיך געפרואווט קרימען, נאר אין דער זאך האט זיך אריינגעלייגט דער טריסקער רבי אליין לטובת זיין גבאי ראשון, און אין גיכן זענען געפראוועט געווארן די תנאים. אויף די תנאים זענען געווען דער כלה'ס ביידע חבר'טארנס, צירלקע די רעבעצנס און סלאווע פרוים'ס, ביידע שוין חתונה געהאטע, אין פארוקן, און זיי האבן ביידע שטארק געלויבט דעם חתן פאר דער כלה. דער חתן, אברהם בער האָט ער געהייסן, שוין ניט גאָר קיין יונגער, האָט זיך אַרויסגעוויזן פאַר אַ וועלטלעכן בחור, אויף וועלכן ס'האָט גלייך עדות געזאָגט זיין קליידן זיך. אין אָנהייב האָט עס ביי דער כלה אויסגענומען. ס'האָט זיך אויסגעוויזן, זי איז צופרידן, און די פרייד אין שטוב איז געווען גרויס. בראָכען אַליין האָט זיך גענומען אויסדאַכטן, אַז זי הייבט אים אָן ליב צו קריגן. נאָר וואָס ווייטער, אַלץ חשכדיקער איז געוואָרן איר בליק אויף אים, אברהם בער דער חתן האט אין זיינע בריוו רק זיך געמינערט אז זי זאל פארלאנגען פון טאטן אז אירע זילבערנע לייכטער זאלן זיין פון א שווערע וואג, אז איר פוטער זאל זיין און דער שטאנדזייגער א פיינער פון ערשטן סארט, זיינער אומבאדינגט א טכוירענער. ער שרייבט איר טאקע זייער שיין וועגן זייער ליבע, שיין אבער נישט ווארעם. זיי זענען געשריבן נישט מיט רויט בלוט נאר מיט בלויען. זיי זענען שיינען ניט מיט זון ליכט נאר מיט לבנה ליכט. ער האט זי נישט ליב, זי איז א שווארצע, א מיעסע, א מענטש איז אן אפנארער, קען אפנארן זיך אליין, דער שפיגל אבער איז דער גרעסטער אמת זאגער. קוק זיך ברכה אן זאגט איר דער שפיגל, און זאג אליין. פנחס'ל איז, ווי א לויטערער שפיגל האט איר געזאגט דעמאלס דעם אמת. ער אבער, אברהם בער, איז אן אייניקל פון גוט-אידישן שטאם, פון שטאם פון די נעמערס און נישט געבערס. מיינט בלויז איר טאטנס עשירות, ער האט זיך פארקויפט פאר געלט, און זי געקויפט פאר זיין יחוס, האט געהאנדלט מיט זיך און מיט איר ווי א קצב. פֿון דעסטוועגן פֿלעגט זי פֿון טאַטן בעטן און פֿאָדערן אַלץ, וואָס ער האָט פֿון איר געפֿאָדערט, זאָל זײַן אַזוי. זי איז געוואָרן גלײַכגילטיק צו זיך אַליין, האָט זיך געפֿוילט זיך אַנטקעגנשטעלן, בלויז פֿון צײַט צו צײַט, ווען זי איז געבליבן אַליין מיט זיך און דעם חתנס בריוו, פֿלעגט עס פֿון איר אַרויסוויינען. סוף זײַט דרײַ, המשך זײַט פֿיר.

אָבער װאָס װײנסטו פֿאָרט, ברכהניו? האָט זי געהאַט אײן עקשנותדיקן ענטפֿער. איך װײן דען? און שױן שטיל, שטיל, ס'װײנט פֿון מיר אַרױס. עפּעס װי אַ דיבוק װאָלט חלילה אַרײַן אין דעם קינד, פֿלעגט איבערגעשראָקן אַ זאָג טאָן די מאַמע, פֿאַרשטעלן דאָס מױל מיט אַ האַנט פֿלאַך און דרײַ מאָל אױסשפּײַען, און שפּעטער זאָגן דעם מאַן, אַז מע דאַרף צואײַלן די חתונה, בעת דער סודילקאָװער מיוחסדיקער מחותּן האָט דװקא אַלץ אָפּגעצױגן., דעם חתן האט נאך עפעס צוגעפעלט. ענדליך איז געקומען די וואך פון דער חתונה. דאס גאנצע שטעטל איז געווען אונטערן רושם פון די צוגרייטונגען. לעם יעקב מאיר'ס שטוב איז אויפגעשטעלט געווארן א שאלאש, און אינמיטן טיש און בענק פון בית מדרש פאר ארמעלייט, היגע און פון דער פרעמד, חתונה געסט, הינטער דער כּלהס פֿענצטער האָט איטשע אינשינער, דער הויפֿישער קוכער און סאַדאָווניק, פֿאַרפֿלאַנצט בלומען פֿון דער רביצינס גאָרטן. זענען אַראָפּגעבראַכט געוואָרן ביידע קאַפּעלעס פֿון קאָוולע, און מוזיק-טענער בלאָנדזשען אַרום אַפֿילו אין די הינטערשטע געסלעך. ביינאַכט. די חתונה איז אין פֿולן ברען. יעקבֿ-מאיר איז שוין געגאַנגען אַראָפּפֿירן דעם רעבן צו דער חופּה. די קלעזמער שפּילן צום באַזעצנס.

וואָס אַזויפיל טרערן פאַלן פון דער גליקלעכער כּלהס אויגן, וואָרעם אין דער אמתן, וואָס האָט זי צו וויינען? אויף אַלע יידישע טעכטער אַזעלכע חתונות געזאָגט געוואָרן, און סאַראַ פייערווערק, מען צינדט עס דאָרט אינדערויסן ביי דער וואַרטנדיקער חופה, אַ רויטע שיין שלאָגט אין אַלע פענצטער. נאָר פּלוצים טוט אַ ברעך אויס אַן אַנגסט-געשריי, ס'ברענט! געלויף, בהלה, די שטוב איז אויסגעליידיגט, די טיר און פענסטער צעפראלט, חתונה געסט און מחותנים מישן זיך אויס מיט לויפנדיגע אין גאס, ס'ברענט אין שכינות, געוואלדן, געשרייען, די קלויסטערס גלעקערן, יאגן אן שרעק. אט באלד וועט זיך אנצינדן דער בית-מדרש געגנאיבער, מען שלעפט ארויס די שטוב-זאכן, מען פאקט צוזאמען דאס בעטגעוואנט, מען טראגט ארויס די שלאפנדיגע קינדער, און פלוצלונג, אוי! וואו איז די כלה? יאמערט די מחותנת'טע. מען טאר זי ניט לאזן אליין. גאט באהיט, ס'קען נאך חלילה מיט איר געשען עפעס בייז. מען האט די כלה געזען לויפן מיטן שאסיי צו דער פארשטאט. אוי וויי! אפשר חלילה צום טייך?